מיר הייבן אן מיט סייעתא דשמיא מסכת פסחים דף צט עמוד ב'. לאמיר אנהייבן מיט סייעתא דשמיא דעם צענטן פרק פון די מסכתא, פרק ערבי פסחים. זאגט די משנה, ערב פסחים סמוך למנחה, ערב פסח סמוך למנחה. ס'איז אינטערעסאנט צו באמערקן, אונז קענען מיר דעם פרק אלס ערבי פסחים. דא אין די משנה שטייט ערב פסחים. נאר וואס, ס'איז געווען פארשידענע גירסות. רש"י'ס גירסה איז געווען ערב פסחים, דער רשב"ם איז געווען ערבי פסחים, און תוספות רעדט פון דעם איז עס ערב פסחים אדער ערבי פסחים. ס'איז אינטערעסאנט צו באמערקן, מען האט שוין גערעדט פון דעם רשב"ם, ווי מען זעט דא אויפן גאנצן דף אין די גאנצע פרק, דער רשב"ם איז זייער גרויס דא, און רש"י איז גאנץ קליין. פארדעם, לכאו' וויבאלד רש"י האט געמאכט אזא קורצן פירוש דא, איז געקומען דער רמב"ם, וואס ער איז געווען, דער רשב"ם וואס ער איז געווען זיין אייניקל, ער איז געווען א זון פון זיין איידעם וואס האט געהייסן ר' מאיר, האט ער איבערגעשריבן א פירוש וואס ער האט געלערנט ביי זיין זיידן, דאס הייסט דער רשב"ם איז באמת א תלמיד פון רש"י, אבער אויך איז דער אייניקל פון רש"י און ער שרייבט א פירוש וואס ער האט געהערט פון זיין זיידן. זאגט די משנה אז ערב פסחים סמוך למנחה לא יאכל אדם עד שתחשך. איך וויל נישט זאלסט גיין עסן, דו גייסט היינט נאכט עסן מצות, גייסט מקיים זיין די מצוה בערב תאכלו מצות, גייסט יעצט מאכן א סעודה, איז פאר דעם זאגט די משנה ניין. א סמוך למנחה, א האלבע שעה פאר מנחה קטנה, דאס הייסט מיר ווייסן אז ס'דא צוויי מנחות, ס'דא א מנחה א האלבע שעה נאך חצות, ס'דא א מנחה צוויי אהאלב שעה פאר נאכט, איז אויף דעם זאגט די משנה, דו גייסט מקיים זיין די גרויסע מצוה, גייסט עסן מצות, איך וויל נישט זאלסט גיין עסן א סעודה יעצט, איז סמוך למנחה, א האלבע שעה שוין פאר מנחה, דאס הייסט אנהייב די צענטע שעה, מאכן מיר נישט קיין סעודות יעצט, גייען מיר נישט פראווענען, איך וויל זאלסט קומען עסן די סעודה היינט נאכט, עס קומט צו די מצות, זאלסט עס עסן לתיאבון, מיט א געשמאק. יעצט תוספות ברענגט שוין ארויס א מינוט, וואס גייט דער איד עסן? ברויט, דאס קען ער זיכער נישט עסן, די אכילת חמץ איז שוין לאנג דא דער איסור. גיין עסן מצות קען ער דאך אויך נישט, ס'דא א איסור אויף דעם, אזוי ווי דער ירושלמי זאגט אז איינער וואס גייט עסן מצות ערב פסח איז כאילו בועל ארוסתו בבית חמיו, איז וואס גייט ער עסן? זאגט תוס' קען זיין ער גייט עסן מצה עשירה אדער עפעס חמשת מיני דגן, דאס הייסט צו מאכן א געהעריגע סעודה זיך אנשטופן, און היינט נאכט וועל איך נישט קענען געהעריג עסן מיינע מצות, אויף דעם זאגט די משנה דאס טוה נישט. סמוך למנחה לא יאכל אדם עד שתחשך. זאגט די משנה נאך א דין, אפילו עני שבישראל לא יאכל עד שיסב, אפילו ביסט א עני בישראל, דאס הייסט ממש א ארמער איד, און ער טראכט וואס האב איך זיך מיט הסיבה, איך פארשטיי עס איז א סדר, מען מאכט די גאנצע, מען עסט מצות, מרור, אקעי, אבער וואס האב איך מיט הסיבה? אויף דעם זאגט די משנה ניין, זאלסטו וויסן אפילו עני שבישראל לא יאכל עד שיסב, דו זאלסט נישט עסן פאר דו לענסט דיך נישט אן, און אנדערע האבן אביסל מסביר געווען אין אינטערעסאנטע וועג זאגן זיי אזוי, אפילו עני שבישראל, וואס מיינט עני שבישראל? נאר וואס? עפעס א גוישע עני? נאר מיינען זיי צו זאגן אפילו עני, וויבאלד דו ביסט א ישראל, דאס אליינס איז אזא שמחה, אזא גרויסקייט, פאר דעם אליינס זאלסטו וויסן, דאס אליינס איז א סיבה, זאלסט נישט גיין עסן פאר דו לענסט דיך אן, דו ביסט א בן מלך, ביסט א זון פונעם באשעפער, ביסט א ישראל, דאס אליינס איז א גוטע סיבה פאר דיר זאלסט דיך אנלענען. על כל פנים דאס איז נישט פשוט פשט, נאר פשוט פשט מיינט די משנה, אפילו עני שבישראל, אפילו ביסט אזא עני, זאלסטו וויסן לא יאכל עד שיסב, דו מוזט דיך אנלענען. נאך א הלכה, ולא יפחתו לו מארבע כוסות של יין, די גבאי צדקות, וואס גייען ארום מאכן זיכער די עניים האבן גענוג, זאלן זיי זיכער מאכן אז ער האט ד' כוסות צו גיין טרינקען היינט נאכט. מיר ווייסן חכמים האבן געזאגט מען דארף טרינקען ד' כוסות. כנגד די ד' לשונות של גאולה, אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק, והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי, איז מוזן זיי זיכער מאכן אז אפילו דער עני שבישראל אז ער האט אויך גענוג וויין פאר די ד' כוסות, ואפילו מן התמחוי, און אפילו דער מענטש איז אזא בלוטיגער ארעמאן אפילו קיין צוויי סעודות האט ער נישט פאר זיך, און ער דארף צוקומען צו תמחוי. תמחוי געווען אזוי די עניים האבן וואס האבן ממש גארנישט געהאט צו עסן, האבן באקומען פון די גבאי צדקות פון אזעלכע מזון ממש עסן וואס זיי האבן געקענט עסן פאר די היינטיגע טאג. דאס הייסט, די גבאים זענען ארום געגאנגען, און יעדן טאג האבן זיי געקלעקט עסן וואס מענטשן האבן געהאט, און דאס האבן זיי געגעבן פאר די עניים וואס זענען געווען אזוי ארעם אז אפילו פאר די היינטיגע צוויי סעודות האבן זיי נישט געהאט. איז אויף דעם זאגט די משנה, ואפילו מן התמחוי, אפילו ביסט אזא בלוטיגער ארעמאן, דו ביסט איינער וואס דארף צוקומען צו תמחוי, זאלסטו וויסן, דו האסט א חיוב צו מאכן זיכער אז דו גייסט באקומען דיין ד' כוסות. אז דו האסט נישט, גיי ארבעטן, גיי פארדינג דיך, דו דארפסט טון דיין השתדלות אז דו זאלסט אנקומען צו דיין ד' כוסות. איז זאגט די הייליגע גמרא, מאי איריא ערבי פסחים, לכאורה די משנה זאגט אונז דא א שיינע דין, די משנה זאגט, איך וויל נישט זאלסט גיין עסן א גאנצע סעודה, ווייל ווען דו וועסט קומען היינט נאכט, מאך זיכער דו האסט אפעטיט צו עסן, זאלסט עסן דיינע מצות מיט א געשמאק, זאלסט נישט זיין פול, אה, איך האב נישט קיין נערווען צו עסן מצות, ניין, זאלסט עסן מיט א געשמאק. אויף דעם פרעגט די גמרא מאי איריא ערבי פסחים, וואס דארפסטו רעדן פון פסח, אפילו ערבי שבתות וימים טובים נמי, יעדע ערב שבת, יעדע ערב יום טוב איז דא די זעלבן דין, דתניא אזוי ווי מיר האבן געלערנט, לא יאכל אדם בערבי שבתות וימים טובים מן המנחה ולמעלה, האט ער פארשטאנען וואס מיינט מן המנחה ולמעלה, פון א האלבע שעה פאר מנחה זאלסטו מער נישט גיין עסן א גרויסע סעודה, כדי שיכנס לשבת כשהוא תאוה, דברי רבי יהודה, זאגט רבי יהודה, אז ערב שבת, ערב יום טוב, גיי זיך נישט אנעסן, ווייל איך וויל זאלסט קומען צו די שבת סעודה מיט א געשמאק, זאלסט קענען האבן הנאה, זאלסט קענען עסן מיט א געשמאק. רבי יוסי אומר רבי יוסי זאגט, אוכל והולך עד שתחשך, רבי יוסי זאגט ניין. ערב שבת, ערב יום טוב, איז נישט דא קיין חיוב צו מאכן א סעודה. די תורה זאגט אונז, וקראת לשבת עונג, א פסוק אין ישעיה. איז דווקא זאלסט מאכן עונג. וויאזוי מאך איך עונג? איז נארמאל מיט א סעודה. זאגט אבער רבי יוסי, דו ווילסט מאכן דיין עונג מיט א צווייטן וועג, געזונטערהייט, דאס הייסט שבת יום טוב איז נישט דא קיין חיוב אז איך מוז מאכן א סעודה, איז פאר דעם זאגט ער, ניין, לגבי שבת לגבי יום טוב קריג איך זיך מיט רבי יהודה און איך האלט נישט אז מען דארף שוין אויפהערן צו עסן סמוך למנחה. אבער על כל פנים פרעגט די גמרא, דאס הייסט אזוי, אונזערע משנה זאגט אונז, ערבי פסחים סמוך למנחה לא יאכל, גיי נישט עסן יעצט א סעודה, פרעגט די גמרא איין מינוט, לפי רבי יהודה, וואס וואס דארף די משנה מיט דאס זאגן? די זעלבע זאך איז שבת און די זעלבע זאך איז יום טוב אויכעט, איז וואס די חידוש דא פון אונזערע משנה? אמר רב הונא ענפערט רב הונא לא צריכא אלא לרבי יוסי, ביסט גערעכט, לפי רבי יהודה איז נישט קיין חידוש, לפי רבי יהודה סיי שבת סיי יום טוב און אוודאי ערב פסח טאר מען נישט גיין עסן, דו האסט סמוך למנחה, דריי שעה פאר נאכט, טארסטו מער נישט עסן. נאר וואס די משנה קומט צו זאגן לפי רבי יוסי, וואס ער זאגט דאמר אוכל והולך עד שתחשך, דאס וואס רבי יוסי זאגט אז וואס, אז מען קען גיין עסן עד שתחשך, אויף דעם זאגט ער ניין, הני מילי בערבי שבתות וימים טובים, דאס איז נאר אויף שבת, אדער נאר אויף יום טובים, דעמאלטס מעגסטו עסן עד שתחשך, אבל בערב הפסח, משום חיובא דמצה, מודה, איז אונזער משנה גייט נאר כפי שיטת רבי יוסי, וואס רבי יוסי האלט לגבי שבת יום טוב קענסטו גיין עסן ביז ווען דו ווילסט, אויף דעם זאגט אונזערע משנה זאלסט וויסן ערבי פסחים איז אנדערש, און דו מעגסט נישט עסן, נאר סמוך למנחה דארפסטו אויפהערן צו עסן. רב פפא אמר רב פפא זאגט אפילו תימא רבי יהודה, אין אמת'ן אריין קען מען זאגן ניין, אונזער משנה אוודאי גייט אויכעט לפי רבי יהודה, און לפי אים איז אויך א חידוש. פארוואס? זאגט ער אזוי, התם בערבי שבתות וימים טובים, מן המנחה ולמעלה הוא דאסיר. קוק אן דא קלאר די ווערטער וואס רבי יהודה האט געזאגט. רבי יהודה האט געזאגט אין די ברייתא ווען ער קריגט זיך מיט רבי יוסי, זאגט דער רבי יהודה לא יאכל אדם בערבי שבתות וימים טובים מן המנחה ולמעלה, נישט סמוך למנחה, נאר מן המנחה למעלה, איז ביי שבת, ביי א יום טוב, איז פשוט מן המנחה למעלה, פון דעמאלס מעגסטו שוין מער נישט עסן. לאמיר נאכאמאל זען דא מנחה, זעט מען דא פשוט אינמיטן די צענטע שעה מעג איך שוין מער נישט עסן. אבער סמוך למנחה שרי, אנהייב צענטע שעה, די סמוך, דא איז נישט דא קיין איסור לגבי שבת, לגבי יום טוב געזונטהייט קענסטו עסן. אבל בערב הפסח אפילו סמוך למנחה נמי אסור. אבער זאלסטו וויסן, ערב פסח איז אנדערשט. אז דארט אין דעם סמוך, דארטן איז אויכעט אסור. דאס הייסט, דער חידוש וואס ער לייגט צו און ער זאגט, זאגט רב פפא, זאלסטו וויסן, אז ס'דא א חילוק אין רבי יהודה מיט א האלבע שעה. לגבי שבת ימים טובים איז עס נאר מן המנחה למעלה, און אויף דעם לייגט אונזער משנה צו ערב פסח איז עס סמוך מן המנחה, א האלבע שעה פאר מנחה איז אויך א חלק, דארטן איז אויך דא א איסור. אויף דעם פרעגט די גמרא, ובערב שבת סמוך למנחה שרי? דו זאגסט מיר יעצט אז לפי שיטת רבי יהודה, ערב שבת, א האלבע שעה פאר מנחה, געזונטהייט קענסטו מאכן א סעודה. והתניא, פרעג איך דיר דאס אמת? אונז האבן מיר א ברייתא וואס די ברייתא זאגט אונז לא יאכל אדם בערבי שבתות וימים טובים מתשע שעות ולמעלה, כדי שיכנס לשבת כשהוא תאוה דברי רבי יהודה. זאגט רבי יהודה, זאלסט אויפהערן צו עסן, דו ווייסט ווען? מתשע שעות, די סוף פון די ניינטע שעה, דאס הייסט אנהייב צענטע שעה. ווען איז אנהייב צענטע שעה? א האלבע שעה פאר מנחה. און דאס איז ווער זאגט דאס? שיטת ר' יהודה אליינס. און ווייטער ר' יוסי שטייט אויך דארטן, ר' יוסי אומר, אוכל והולך עד שתחשך. אבער זעה איך דאך קלאר אז שיטת רבי יהודה לגבי נארמאלע שבת אדער לגבי נארמאלע יום טוב איז אויכעט מתשע שעות, ס'הייסט פון די סוף פון די ניינטע אנהייב צענטע אויב אזוי אוודאי זעהסטו דאך ס'איז דא א איסור אויך לפי רבי יהודה אויף א נארמאלע שבת אויכעט. איז וויאזוי קענסטו מיר קומען ענטפערן און זאגן ס'דא א חילוק צווישן שבת מיט יום טוב מיט פסח, פסח איז סמוך, שבת יום טוב איז נישט סמוך, ווען דא זעה איך לכאורה קלאר פון דער ברייתא אז רבי יהודה האלט אז דער סמוך איז אויכעט אויף שבת און אויך אויף יום טוב. אמר מר זוטרא, אויף דעם ענטפערט מר זוטרא, מאן לימא לן דמתרצתא היא ווער זאגט א מינוט אז די גאנצע דא אז ס'איז א גוטן תירוץ דאס? דילמא משבשתא היא אפשר די גאנצע זאך איז עפעס א טעות? די ברייתא וואס די ברייתא זאגט מיר מתשע שעות, מיינט נישט מתשע שעות כאילו אז סוף ניינטע גלייך אנהייב צענטע, אפשר דאס איז א טעות? אפשר דארף מען טאקע זאגן אז וואס ווען ער מיינט צו זאגן מיינט ער ניין א האלב צו זאגן, פשוט פון מנחה למעלה. וואס ס'שטייט דארט מתשע איז א טעות. ס'מיינט מתשע ומחצה. בין א מנחה דאס. און פארוואס וויל איך דאס זאגן אזוי? ווייל אויב אזוי האב איך צוריק דעם ערשטן תירוץ קען איך זאגן זייער גוט זאלסטו וויסן אונזער משנה זאגט אז ערב פסח דארפסטו צולייגן א האלבע שעה, מה שאין כן נארמאלע לגבי יום טוב, לגבי נארמאלע שבת דארפסטו נישט צולייגן דעם האלבן שעה. איז פארדעם וויל רבי מר זוטרא זאגן, איין מינוט, איך פארשטיי דו האסט א ברייתא, אבער אפשר די ברייתא איז א טעות. אמר ליה מרימר, אויף דעם זאגט מרימר ואיתימא רב יימר, אנא איקלעי לפירקיה דרב פנחס בריה דרב אמי, איך בין געווען ביי א שיעור ווען רב פנחס בריה דרב אמי איז געווען דארטן, וקם תנא ותני קמיה, און ס'איז עפעס אויפגעשטאנען איינער וואס קען גוט די משניות, איינער וואס קען אלעס אויסווענדיג, און ער האט פארגעזאגט דעם ברייתא, וקיבלה מיניה, און ער האט עס אנגענומען, ער האט געזאגט דאס איז טאקע די שיטה פון רבי יהודה אז אפילו שבת און אפילו יום טוב סמוך למנחה א האלבע שעה פאר מנחה איז שוין דא א איסור צו גייען עסן אויב אזוי אי הכי קשיא לכאורה אויב אזוי קומט צוריק אונזערע קשיא לפי רבי יהודה לכאורה אונזערע משנה קומט מיר צו זאגן ערבי פסחים סמוך למנחה לא יאכל אה א געוואלדיגע חידוש טארסט נישט עסן וואס איז די חידוש? יעדע שבת טארסטו נישט עסן, יעדע יום טוב טארסטו נישט עסן, וואס איז עפעס די גרויסע חידוש, וואס וויל אונזערע משנה אויפטון דא? ענטפערט די גמרא ביסטו גערעכט, נאר וואס, אלא מחוורתא כדרב הונא, נאר וואס, כ'מוז צוריק קומען צו די ערשטע תירוץ פון רב הונא, אזוי ווי ער האט געזאגט, אז ביסט גערעכט, לפי רבי יהודה נישט דא קיין חידוש אין די משנה, שיטת רבי יהודה איז טאקע, זאלסטו וויסן אייביג, סמוך למנחה איז דא א איסור דו מעגסט נישט גיין עסן. ווי וועמען גייט די משנה ערבי פסחים גייען מיר נישט עסן יעצט, דאס איז שיטת רבי יוסי, רבי יוסי וואס ער האט געוואלט זאגן אז אויף א נארמאלע וואך, אויף א נארמאלע ערב יום טוב, מעגסטו עסן עד שחשיכה, אויף דעם זאגט אונזער משנה זאלסטו וויסן, נישט אייביג אזוי, ערבי פסחים סמוך למנחה, לא יאכל אדם עד שתחשך.